א גוטן ערב חנוכה, באמת האב איך נישט געוואלט שוין רעדן יעצט פאר חנוכה, ווייל נישט עטץ האט צייט צו הערן און נישט איך האב צייט צו רעדן, נאר עטץ האטס מסתמא שוין געהערט דעם שפריכווארט, אזוי ווי א שירעם נאך א רעגן, עס האט נעכטן גערעגנט גייט איינער היינט מיט א שירעם, איך האלט אז איך מוז רעדן ווייל ס'איז נוגע פאר חנוכה. וויל קודם זאגן א אינטערעסאנטע מעשה, אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל, דאס איז געווען ווען איך בין געווען מסתמא א יונגל פון זיבן אדער אכט יאר, היינט בין איך שוין פלאס שוין העכער פערציג, אבער דאס איז געווען ווען איך בין נאך געווען א יונגעל, האב איך געלערנט אין סאטמארע קעמפ, און פלוצלינג איז א יונגעל דערטראנקען געווארן, נישט פאר קיינעם געזאגט, אין שווארץ, נחמיה וועבערמאן'ס משפחה, ר' יהוסף שווארץ, זיינס א קינד איז נעבעך דערטראנקען געווארן אין א סעספול. יעצט, אין די אלטע צייטן פלעגט מען דאך אונז קענען פארקויפן וואסערע ליגנט מען וויל, אבער היינט זעמער דאך שוין געווארן קלוג, האמיר דאך שוין געגעסן טשיקן זופ ווען אונז האמיר געהאט א קאלד, און ווייטעמין סי, זעמער שוין געווארן קלוג. ס'איז געווען א סעספול וואס איז געווען צוגעדעקט געהעריג. ווי אזוי א קינד איז דארט אריינגעקראכן ווייס איך נישט. איז די אלטע אזיאטישע מארמאראשע פערד ר' אידל וחבריו האבן זיך אפגעשמועסט אז מ'וועט זאגן עפעס א גוי האט עס געטוהן, און מ'האט נאך געהאט א סיבה ווייל מ'האט אים ארויסגעווארפן, ווייל שמשון האט גענומען מיט אזא קראובאר און האט אים אויסגעפליקט די נאז. אלץ באלאוני, היינט ווייסט מען דעם אמת. ס'איז געווען א מלמד אדער איינער פון די הנהלה האט דאס קינד ביטערליך מאלעסטעט, און אזוי ווי מ'האט אים ביטערליך מאלעסטעט איז געוען איין עצה אז דאס קינד זאל נישט רעדן, מ'האט אים דערטרענקען, דעטס איט, די אנלי וועי אוט. היינט ווייסט מען שוין די אלע באלאוניס וואס מען פארקויפט אונז איז אלעס איז שקר, אבער עס איז א ספעקולעישן, איך קען נישט אויף דעם אראפלייגן א שבועת היסת דרבנן, און זיכער נישט קיין שבועה דאורייתא, באט עניוועי, דער רבי, אונזער הייליגער רבי, האט דעמאלטס געזאגט מען זאל זוכן אין די בורות, אה ממש ווי רוח הקודש, און צוויי טאג דערויף האט מען אים געטראפן אין די בורות, יעצט א מקווה הייסט אויך א בור, אזוי שטייט דאך אין פסוק, אך מעין ובור מקווה יהיה טהור, א מקווה הייסט א בור, דער אייבערשטער רופט עס א בור, אונזער הייליגער רבי האט געקענט אונזערע חברה, ער האט געוויסט, דאס איז געווען א מאלעסטינג דזשאב. איז די ערשטע זאך האט ער געזאגט זוכט'ס אין די מקווה, ער האט נישט געהאלטן ביים סעספול, אין מקווה קען מען אויך דערטרענקען קינדער, שפעטער האט זיך אויסגעוויזן אז ס'איז טאקע געווען א סעספול ממש, איז איך האלט נישט אז ס'איז געווען א רוח הקודש פון רבי'ן, בכלל נישט, איך האלט ער איז געווען א פראקטישער מענטש און ער האט געקענט זיין עולם. יעצט איך מאך עס נישט אוועק אז דאס איז נישט געווען קיין רוח הקודש, ניין, איך זאג נאר סתם. חכם עדיף מנביא, ער האט געקענט דעם עולם זייער גוט. עניוועי, ער האט פארשטאנען מ'האט מאלעסטעט א קינד און מ'האט אים אראפגענומען פון די מעפ. יעצט, דעם ווילדן געדאנק וואס איך זאג ענק יעצט, ווען איך וואלט עס געזאגט פאר צען יאר צוריק וואלט עטס אלע געשריגן דער מענטש איז משוגע. היינט, איך מיין אז פופציג פראצענט פון מיינע הערערס וועלן מסכים זיין, לויט די רעיט פון מאלעסטינג וואס דא גייט פאר, און לויט די רעיט פון מלמדים חזירים, וועט עטס מסתם מסכים זיין אז יא. קען זיין אז ס'איז אמת, ס'מוז נישט זיין אבער עס קען זיין. אזוי ווי אלע מעשות פון תלמידי בעל שם וואס מען פארציילט זאגט מען ס'מוז נישט זיין אז ס'איז געווען אזוי נאר ס'וואלט געקענט זיין אזוי. יא. עניוועי, יעצט לאמיך צוקומען צום פונקט. יעצט, ס'איז געווען א יונגעל וואס ער הייסט ראזענבערגער, והיה לא היה בסוכו איי דא, ס'איז נישט דער ראזענבערגער וואס ער שרייט נאך אין באבוב פאר איד וואס ער העלפט צו די מלחמה קעגן חזירים, ווייל אויף יענעם ראזענבערגער האבעך שוין גענוג אינפארמעישן און סגייט ארויפקומען מערטשעם אויפן האטליין זייער בקרוב ווייל די מינוט כהאב עם עקספאוזד איז געווען גענוג מענטשען זיי האבן געזאגט יא כוויל דיר פארציילן זאכן וואס כהאב געהאט מיט דעם ראזענבערגער אבער דאס איז נישט דער וואס אונז גיימער יעצט רעדן פון אים דאס איז א ראזענבערגער פון ווילימסבורג יענער איז א ראזענבערגער פון בארא פארק דער ראזענבערגער פון ווילימסבורג האט א קינד וואס ער דארף האבן אביסל העלפ נעבעך ס'געשעהט ביי די בעסטע משפחות. יעצט פארוואס רעד איך דערפון? ס'שטייט דאך אין גמרא זאגט משה רבינו איז געווען א ערל שפתים פרעגט די גמרא וואס וכי אתה עושה משה לבעל מום? מאכסט משה רבינו פאר א בעל מום? זאגט די גמרא ניין מען מיינט נישט אז ער האט נישט געקענט רעדן ער האט געמוזט קענען רעדן ווען נישט וויאזוי האט ער אונז געגעבן די תורה אבער נישט צו דעם וויל איך צוקומען ס'נישט גוט צו מאכן א מענטש א בעל מום און צו זאגן אז ער האט א פעלער ס'איז זייער נישט קיין שיינע זאך. איז פארוואס זאג איך אז דער בחור האט א דיפעקט, ער האט א פראבלעם? פשוט וועגן דעם ווייל כ'האב ענק שוין געזאגט, נאמבער וואן, טשיילד מאלעסטינג ווערט געמאכט פאר קינדער וואס זיי האבן אדער פיזיקל הענדיקעפ אדער מענטל הענדיקעפ, ווייל נאכדעם אז ער וועט פוינטן אז דער האט מיך געטאטשט טוט יעדער לאכן משוגענער דו ביסט דאך א קראנק קינד, דאס איז די נאמבער וואן. יעצט איז דא א יונגל וואס ער הייסט ראזענבערגער און דער ראזענבערגער איז. ס'איז געווען אן אומגליק, ער איז נעלם געווארן פרייטאג אינמיטן טאג, כ'הער זאגן ס'איז געווען ווידיאוס אין די מקווה'ס, מ'האט אים געזען אין א שול, מ'האט אים געזען גיין אין א מקווה, כ'ווייס נישט פונקטליך, די אלע רומערס איז נישט וויכטיג. למעשה האט מען אים ערשט געטראפן מער ווי פֿיר און צוואַנציק שעה שפעטער. ווי האט מען אים געטראפן? אינעם גרעסטן בית זונות אין בארא פארק ביים סקוקוקוקוקולענער רבין. כ'האב ענק שוין געזאגט, סקולענער רבי איז אזא פערד, איר הערט? אז ווען ער שטייט לעבן א פערד ווייסטו נישט וועם צו פיקן, ווער ס'איז קלוגער, צו ער צו דער פערד. אלע זנאים דרייען זיך דארט, אלע שקצים דרייען זיך דארט. סקולענער רבי איז אליינס א איד וואס ער גיבט נישט אפ קיין שום כבוד התורה, ער רעדט זיך איין אז ער איז שוין גאט'ס גיפט טו ערט, ער קען טון וואס ער וויל. עניוועי, ס'איז געווען אמאל איינער האט געהאט א צוטוהן דעמאלטס מיט די קעיס פון ברוך מרדכי'ן, איז דא א בית דין וואס זיי פאנקטשענירן אין מאנסי, איינער איז חזקל גאלד, און די צווייטער איז חיים פלאהר, און דער דריטער הייסט קויפמאן, און זיי דריי האבן געזאגט זיי ווילן אראפ פארן צום סקולענער רעבין און מסביר זיין וואסערע א חזיר ברוך מרדכי איז און וואס זיי האבן גביית עדות, און זיי ווילן נישט אז דער מענטש זאל זיך דרייען אין די גאס ווייל דער סקוקולקוקוקוקולענער רבי האט אים געהאלפן, האט אים געטרייט צו העלפן. בקיצור, דער סקוקולענער רבי האט אראפגעשיקט זיין גבאי'ן שמעון ישראל פריד, און ער האט געסטראשעט דעם בית דין אז טאמער דער וואס ער גייט קעגן ברוך מרדכי'ן הערט נישט אויף, האט מען גענוג עווידענס אים איינצוזעצן אויף זיבעציג יאר. איר הערט א חוצפה? יעצט צו דער סקוקולענער האט געוואוסט צו נישט דאס אינטערעסירט מיך שוין נישט, אבער אז ס'קענען קומען זיינע גבאים און מ'זאל. טוהן אזאלעכע זאכן, דאס איז דאך ווי מען זאגט סאבאטאזש. איז געגאנגען דער בית דין און זיי האבן גערופן שנעל דעם מענטש וואס ער איז קעגן ברוך מרדכי'ן, און זיי האבן אים געזאגט הער אויס דו ביסט אויף גרויסע צרות, ווייל זיי זאגן זיי קענען דיך אוועק לייגן אויף זיבעציג יאר. פרעגט ער דעם בית דין, ער האט זיך נישט פארלוירן, פרעגט ער דעם בית דין זאג מיר, אויב זיי קענען מיך אוועק לייגן אויף זיבעציג יאר פארוואס טוען זיי עס נישט? אין סאטמאר האט מען נישט געקארגט קיינעם אוועק צו לייגן, מען האט גע'מסר'ט ארוינים זאלוינים, פארוואס טוען זיי דאס נישט? גייט דער בית דין און ער קאלט אפ און ער פרעגט יענעם, דעם שמעון ישראל פריד, נו פארוואס טאקע לייגט עטס אים נישט אוועק? זאגן זיי, א מעשה א בוידעם אהער מיט אהין. נאכדעם זענען זיי איינמאל געקומען אז ר' ישראל פון בני ברק, וואס האט גארנישט צו טון מיט דער זאך, ער האט באפוילן דעם מעסעדזש, זענען געקומען מיט לגיונות, און דער יונגערמאן האט זיך אויסגעלאכט און האט געזאגט פארן בית דין, ליסן, דאס איז איין שטיק ראביש. בקיצור, אזוי ווי די מנהג פון אלע רבנים, ווען ס'געלונגט עפעס נישט, זאגט מען יענער האט עס אליינס געטון על דעת עצמו, יעצט קענט זיך די אלע רבנים, ווען זיי געבן א הכשר און ס'טרייף, זאגן זיי יענער האט אליינער ארויסגעשטעלט דעם צעטל, אה יענער האט א טשעק אז דער רב האט גענומען געלט, אה ד ד, זיי קענען זאגן ליגנט אזוי אינמיטן העלן טאג אריין. עניוועי, אפאר טעג שפעטער האבן זיי געזאגט, זיי האבן אפגעקאלט דעם. דעם בית דין, און געזאגט אז לכבודכם האבן מיר אונז ארויסגעווארפן שמעון ישראל פריד, ס'איז שקר, שמעון ישראל גנב'עט געלט דארטן האבן זיי אים געוואלט ארויסווארפן, אבער ס'איז דא דער שעיה יענקעלע דער וואס האט אונטערגעשריבן קעגן מיר וואס ער וואוינט אין מאנטריאל, ער ווייסט בכלל נישט וואס דא גייט פאר, גייט ער און ער שרייבט אונטער בריוון. קענט עטס ענק שוין פארשטעלן וואסערע א בהמה ער איז און וואסערע א גרויסע ר ר רבי ער העט זיין? דאס איז וואס ס'גייט פאר מיט די טעראר. דארף זיך נישט דערשרעקן פאר די רבנים. עניוועי. למעשה איז איז מען געוואויר געווארן אז ס'איז שקר, מען האט אים נישט ארויסגעווארפן. ס'איז ליגנט. זאגן זיי אז זיי קענען מיט שעיה יענקעלע נישט דורכקומען, ער זאגט ער מוז בלייבן ביים טאטן אין שטוב ווייל ער איז דער גאנצער פירער פונעם רבי'נס הויז. כ'ווייס נישט וואס ס'איז דא צו פירן. ס'דא גע'גנב'עט געלט, ס'איז נישט דא קיין מוסדות חסד לאברהם, רוב פון זיי האט מען צוגעשפארט, ס'איז דא געהעריגע מוסדות וואס מ'נעמט געלט פון די רעגירונג, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, אבער למעשה איז געגאנגען חזקאל גאלדנער גערופן זיין זון וואס ער איז אין מאנסי, פרוים, פרוימ'ניו, פרוימ'ניו, אזוי מאכן זיך אלץ אזוי די בא'טעמ'טע שקצים, פרוימ'ניו, ער האט

ניצן גרעסער ווי דו ביסט יעצט, ווייל טאמער עט דארפן איינער איבערנעמען דיין טאטענס פלאץ עט זיין אזא קעראפשען, אזאלעכע געלט גנב'ן, און זעמיר דיך שוין. דאס איז געווען די מעשה מיטן סקולענער רב, די קעראפשען וואס דארט גייט פאר. כ'האב נאר געוואלט איין זאך וויסן וואס האט נישט מיט די מעשה, די צוויי מענטשען פון בית דין, חזקי גאלד מיט זיין שותף דעם חיים פלאר האבן אונטערגעשריבן קעגן מיר, געוואלט האבן זיי ארויסקומען מיט א כח בית דין. אבער דער קויפמאן האט געטענה'ט ניין, אז איך וויל ארויסקומען קעגן נחום רוזנבערג מוז איך אויסהערן וואס ער זאגט, איך מוז הערן די מנובלות אליין. שרייט חיים פלאר וואס כ'זאל זיצן הערן זיין מנובלות, זאגט ער יא ווען נישט קענסטו נישט אונטערשרייבן, די סוף איז געווען זיי האבן עהם ארויסגעלאזט און זיי האבן געטוהן ווייטער די זעלבע ווי עס איז געווען מיטן ווינער רב, ווינער רב האט געזאגט איך וויל רעדן מיט עהם, ווען איך האב מסביר געווען וואסערא זנות ס'גייט דא פאר אין שטאט האט ער געזאגט איך זאג דיך גארנישט, ער איז נאר געווארן נאכדעם צוקריגט ווייל ער האט געוואלט בעקן דעם. משה אלי' טייטלבוים אז איך זאל אים נישט ארויף לייגן אויפן האטליין דעמאלטס האבן מיר זיך צוקריגט כ'האב אים געזאגט ווינער רב איים נאט גאנע ליסן טו עניטינג יו העוו טו סעי איך האב מיך אנגענומען פאר דיר אנגענומען האסט מיך אריינגעלאזט אין שול צוויי יונגעלייט פון ווין זענען געקומען כ'האב געדאווענט דארטן אין איישל כ'דאווען דארט מיט מענטשן וואס זענען באמאכט און באפישט און ס'איז נישט קיין גוף נקי ס'שטינקט כ'האב מסכים געווען דארט צו דאווענען ס'איז גאווערמענט פראפערטי ס'איז נישט געאונט ביי קיינעם, גייען זיי, שטעל דיר פאר און ס'קומען צוויי וויענער יונגע לייט אז דו וואקסט דא אריין, הרג'ט מען דיך, זאג אה, אויב דו הרג'טסט מיך דעמאלטס וואק איך נישט אריין, איך דאווען אינדערהיים, סא וויענער רב נעמט נאך יעצט קרעדיט אז ער האט מיך געבעקט אזא יאר אויף פתרון, איך האף אז ביים בית דין של מעלה וועט מען דיך אויך אזוי בעקן ווי דו האסט מיך געבעקט, דו ליגנער, דו שייגעץ, דו לאו לייף, דו האסט מיך געבעקט, הא? עניוועי, לאמיר יעצט צוריקקומען ווייטער דא צו די מעשה. ביי סקולענער רעבן דרייען זיך אלע נואפים, איך בין אים אליינס געגאנגען אמאל זאגן אז מ'האט מאלעסטעט א קינד ביי אים אין מקווה. זאגט ער וויאזוי הייסט יענער? האב איך אים געזאגט. זאגט ער רוף אים שוין אהער, געהייסן דעם גבאי רוף אים אהער און איך וועל אים זאגן וועלכס קאפיטל תהילים צו זאגן ער זאל תשובה טון. סאו זעהט אויס אונז האמיר געהאט אזא חורבן אין די שטאט ווייל יעדער האט געקענט דאס קאפיטל תהילים. אז מ'האט דאס קאפיטל תהילים, קודם זינדיגט מען און נאכדעם נעמט מען דאס קאפיטל תהילים. דער בהמה, דער אקס, האט אפילו נישט געכאפט וואס איך וויל פון אים, איך וויל אז ער זאל יענעם ארויסווארפן און זאל נישט לאזן גיין אין מקווה. סאו בעיסיקלי ווען איינער וויל אראפדאמפן א קינד נאכדעם ווען ער האט מזנה געווען מיט אים האט ער דאס בעסטע פלאץ, סקולענער בית מדרש איז די בעסטע פלאץ, דער רבי האלט אינמיטן הינינינינינינינינינ, דארט איז דער גרעסטער מקום זנות, און איך וויל ענק זאגן א זאך, יעצט גייט קומען חנוכה לעכט היינט ביינאכט הייבט זיך עס אן, און ס'וועט גייען זיך ציען אזוי אכט טאג, און ס'קומט דאך אן עולם צו דעם, סקולענער הויף מ'וויל הערן ווי ער זינגט אנא בכח גדולת ימינך, אנא אנא בכח בכח, יא יעצט קענט עטץ די גאנצע מעשה. און וואס גייט דארטן זיין? קודם וועט מען נוצן זיין מקווה, זיין פרייליך, נאכדעם ווען מ'וועט ענדיגן באנוצן די מקווה גייט זיין נאך פרייליכער, ווייל מ'גייט אהיים נעמען די אלע קינדער, מ'גייט זיי אוועק טראגן, מ'גייט זיי געבן פיינע גודי גודי'ס, דאס איז די סענטער פונקט היינט. געווען איז עס אמאל מונקאטש, נאר דער מונקאטשער גייט פגר'ן מיט קענסער, ער זעט ער האט גארנישט איבערגעלאזט נאר א זון וואס ער. וויל אים שוין דערשטיקן און ווארטן אויף זיין טויט אזוי ווי ער האט געטון מיט זיין טאטן, ער האט שוין נעבעך גארנישט פון זיין לעבן, סאו במילא טרייט ער ארויסצואווארפן די חזירים, ער האט גארנישט פון ברוך מרדכי מיט זיין זון וואס ער האט אפאר טאלער, סא ס'האט זיך אביסל געטוישט דארטן, די העדקוואדערס איז היינט סקולען, יעצט לאמיר גיין צו שטאט. אויב דאס קינד האט אנגעהויבן צו פעלן, דאס קינד האט א פראבלעם, איז נישט געווען די ערשטע זאך מען זאל אים זוכן אין אלע שילן און אין אלע מקוואות, וואו מ'איז געגאנגען מען האט שוין געהאט באשטעלט העליקאפטערס זאלן פארן זאלן קומען, די נארמאלע וועג איז אזוי ווי די רבי האט געזאגט, זוכטס אין די בורות, זוכטס אין די מקוואות, דארטן זיצן די חזירים, אדער אין די שילן, אדער אין די טוילעטס, מען האט איבעראל געזוכט. נאכדעם האט מען אים געטראפן, געט מען אזא שמאכט שטיל די זאך, מ'האט געטראפן, מ'דארף שוין נישט זוכן. אונז וויל מיר וויסן א ריפארט ווי דאס קינד איז געווען פון צוועלווע ביז איינסע, פון איינסע ביז צווייע, פון צווייע ביז דרייע, פון דרייע ביז פירע, אזוי ביז שבת מוצאי שבת. אונז וויל מיר האבן א באריכט פונקטליך וואס איז געווען. נאר וואס, די שומרים איז דא צו באהאלטן, מ'האט עס אראפגענומען פון אלע בלאגס, און מיט דעם האט זיך עס אנגעהויבן, מיט דעם וועט זיך עס ענדיגן. עטס איך וויל ענק עפעס זאגן, יעדע זאך וואס עטס. טוטס גייט היינט אריין צו די עף בי איי, אונז געב מיר עס איבער, ווייל ס'קען נישט מער אנהאלטן די קעראפשן, אונז ברויך מיר נישט ליעזאנס, אין איסט ניו יארק איז נישט דא קיין ליעזאנס, דא האלט מען איין זאגן אה מ'האט געכאפט דעם גנב א דאנק צו די ליעזאנס, עי ווער ברויך אין קובא, אין איסט ניו יארק איז נישט דא קיין ליעזאנס און מ'כאפט אויך די גנבים, ווען אמעריקע זאל זיך פארלאזן אויף די פאר ליעזאנס זעמיר אונז אויף גאר גרויסע צרות, געהאקטע צרות, דאס איז א מוראדיגע פארברעך וואס. סטעיטס. יעצט עטס גייטס זעהן אזוי ווי אונז האמיר געארבעט אז טשארלס היינס קעיסעס זאלן ארויסקומען ווייל אונז האמיר געטענה'ט פאר די גאווערמענט קען צושפארן דעם גאנצן קאורט סיסטעם וואס איז אלעס קאראפטעד האבן זיי זיך אריינגעלייגט און זיי האבן שוין ארויסגענומען טשארלס היינס'נס פייל און ס'האלט שוין דארט אז זיי האבן שוין סובפינעט עטליכע מענטשן פון זיינע נענטסטע זיי דא גייט מען רעדן יעצט ווער ס'וועט אריינפאלן א קרבן צו ס'וועט זיין ברוך מרדכי'ס קעיס צו ס'וועט זיין חזקאל שאמעס'נס קעיס איינער גייט דא אריינפאלן. דא איז דא א מענטש וואס האט געזאגט ליגנט אז ער האט אים געזעהן און זיי קענען איבערווייזן ס'איז געווען שקר, איך וויל נאר נישט זאגן קיין נעמען ווייל איך וויל נישט זיין אינטרודינג אין דזשאסטיס, אבער איך וויל ענק עפעס זאגן. אזא מין שמוציגע קאראפציע קען נישט אנהאלטן לאנג, וואס וויאזוילאנג קיינער האט ענק נישט געשטערט פיין, עטס האטס געזעהן מ'שטערט ענק, דארפטס עטס אנהייבן צו זאגן אנטשולדיגט, אונז קעמער נישט אזוי מער אנהאלטן, ס'מוז ארויסקומען דער אמת, נאר עטס ווילטס נישט, נאו פראבלעם, דער קעיס גייט יעצט. צו צו זיי, און אונז וויל מיר האבן אן ענסער ווי איז געווען דאס קינד די גאנצע צייט, אונז וויל מיר אן ענסער פארוואס מען פיקט נישט אויף דאס קינד די עי סי עס, און מען זאל אים אויספרעגן ווי ער איז געווען ווער ס'האט אים גענומען, וסוף כל סוף זאלט איר וויסן ברוך מרדכי לעבאוויטש איז איינגעגעבן אז ער ארבעט אין עדי טולי עוועניו, ווען מ'האט דעם שוויין דעם חזיר ארויסגעלאזט האט ער געמוזט זאגן ווי ער האט א פול טיים דזשאב, און ער האט דעם עוועלאנס, סאו פארוואס זאל איך נישט קענען טראכטן אז ער האט גענומען דאס קינד און געטראגן אויף בארא פארק? און ס'מיינט נישט ברוך מרדכי לעבאוויטש פער סע, ס'דא גענוג חזירים. אז א קינד האט זיך געטראפן פון וויליאמסבורג אין בארא פארק, דאס קינד האט פראבלעמס, און ס'איז פארלוירן געווארן פרייטאג נאכמיטאג, מ'האט אים געטראפן מוצאי שבת ווען די אידישע באס אויף בארא פארק פארט נישט, איז דא א סיריעס פראבלעם. עז פאר עז איים קאנסערנד, מ'האט מאלעסטעד דאס קינד, מ'האט אים געגעבן צו עסן, מ'האט אים געגעבן צו שלאפן, מ'האט מיט אים נאכגעטון כל דבר אסור, און מ'האט אים געדאמפט אין דעם גרעסטן בתי זונות אין שטאט, אין סקוקולענער בית מדרש.

און אפילו נישט פון שמעון ישראל פריד און אפילו נישט מיט דעם פון מאנטריאל דעם סקוקוקוקוקוקוקוקוקולענער הייבנס זון וואס דער סקוקולענער הייבנס זון זיצט אין מאנטריאל איר הערט און שרייבט אונטער חרמות אויף ניו יארק סקוקולענער הייבנס זון כ'האב דיך געוואלט פרעגן עפעס. שייאנקעלע ביינקעלע איך וויל דיר עפעס זאגן ביי דיר אין שטאט איז דא א מעשה וואס ס'האט א קלא דלא פסיק און איך וויל נישט ארויסגעבן די נעמען. ביי די עם קעי ביי דעם הכשר זיצט איינער וואס מ'האט אים געברענגט פון אפריקע, און ער איז פון בני חם זעהט אויס, ער איז א איד אבער זעהט אויס די ערווה איז אזוי ווי חם, קען זיך נישט קאנטראלירן, און ס'דא ערנסטע אלעגעישאנס אז ער האט גענומען א סאטמארע ווייבל און ער האט איר אפגעפירט, דער מאן דאווענט אין סאטמאר, איך וויל נישט זאגן קיין נעמען, פארשטייסטעך אליינס פארוואס, ווייל ס'דארף זיך דעוועלאפן פון זיך אליינס, נישט יעדער זאל זאגן ס'ליגנט. סאו דאס ווייבל ארבעט אויך ביי די עם קעי? סאו איך וויל פרעגן, שייע'קע דו האסט נישט גענוג אייגענע פראבלעמען האסט געמוזט זוכן צרות ביז ניו יארק? כ'פארשטיי נישט וואס דא גייט פאר. סאו היוצא לנו מכל זה, רבותי, אויב מ'כאפט א קינד קען מען מיט עם טון וואס מ'וויל, מ'קען עם אפילו נעמען אווערנייט, קיינער עט דיר גארנישט זאגן, פארקערט, די שומרים עלן מיטארבעטן. סאמהאו איינער פון די שומרים, ווייזער, האט אמאל אויפגעפיקט א מיידל ער האט עס געהאלטן אין די קאר זיבן שעה, ס'האט אים אויך קיינער גארנישט געזאגט, ווייל דאס איז א שמור לי ואשמור לך געשעפט. דאס מיידל איז היינט אין שידוכים, זי איז געווען דעמאלטס זיבן יאר אלט, שי איז אלסא גאוינג טרו דעם גיהנום. פארשטייסט? נאר גארנישט מעג ער, יעדער מעג טון וואס ער וויל, און מען בעקט דא יעדן. סאו אונז זעמיר געווארן אביסל סיק ענד טייערד פון דעם, און יעדן קעיס גיימיר אונז צו די עף בי איי און זאג מיר אונז ווילן מיר וויסן ווען עמיר אונז האבן א געהעריגן נארמאלן לאו סיסטעם, און דאס איז איינע פון די קעיסעס, און וואטש ענד סי ס'עט קומען די צייט ווען עטס עט זעהן אז די גאווערמענט ברויך ענק נישט האבן, נישט די שומרים, קיינעם ברויכן זיי נישט האבן, און יעדער וועט באצאלן די פרייז. לענינינו זאלט איר וויסן רבותי, זאלט זיך האלטן ווייט פון די נבילה מרחיקין את הנבילה מן העיר חמשים אמה, סקולען, סקוקולען, האלטס ענק ווייט פון די נבילה, און האלטס ענק ווייט פון די אלע בתי מדרשים וואס איז דא גרויסע רעבעס מיט גרויסע שילן, און וואטשטס אויף ענקערע קינדער, ספעשעלי אויב דו האסט א קינד וואס ער האט פיזיקעל אדער מענטעל פראבלעמס, אדער ס'איז פון א גע'גט'ע שטוב, אדער אז מ'האט אים שוין אמאל מאלעסטעד. מאכט זיכער ענקערע קינדער האבן גענוג קליין געלט, זאלן נישט מוזן אנקומען פאר א דאלער זיך אראפצוציען דעם זיפער אין די הויזן פאר קיינעם, און מאכט זיכער אז ענקערע קינדער גייען נישט נאך געלט, אפילו אין בית מדרש אויך נישט, ווייל א קינד געוויינט זיך צו וואס דאס הייסט גרויס געלט, קומט גראד צו א חזיר און זאגט קום אהער הער מיך אויס איך האב אביסל בשמים פאר דיר דראגס, און אזוי ווי דאס איז געשען יעצט פאר חנוכה בין איך מחיוב נאך ארויפצולייגן א ווארנינג, א לעסט ווארנינג פאר חנוכה. רבותי די קאמיוניטי איז מעסד אפ און מען קען טון מיט אונזער קינדערלעך וואס מען וויל, און אז מען האט איינעם נעבעך מאלעסטעד מען האט אים אפגעהאנגען, די בעסטע וואס די קענסט טראכטן איז אז די שומרים און די הצלה האבן עס פארגלעטן, אדער מען האט אים דערטרינקען אין די מקווה אדער אין די בורות, ווי דער קלוגער רבי האט געזאגט, ס'איז נישט קיין רוח הקודש דער, ער האט געזאגט פשוט, קוקטס אין די בורות, אין די מקווה'ס, קוקטס דארט אריין. און מיט דעם מאכטס אויך זיכער אז ענקערע קינדערלעך האבן אביסל געלט און אביסל גודי גודיס כדי מען זאל נישט קענען געבן א ציקערל אז ער זאל זיך אראפציען די הויזן. מאכט זיכער אז די קינד איז סעיף און סאונד און לערנטס אים אויס פון קיינעם נישט צו נעמען גארנישט. כ'האב אויך געהערט פון א קרוב משפחה פון זיי, דאס מיידל האט געזאגט שבת ביי א שבת פארטי אז דאס קינד האט סיריעס פראבלעמס. דאס קינד האט גערעדט א גאנצע וואך אז ער וואלט געוואלט גיין אויף די ברידזש ווי די מענטשן וואקן און ס'זאל דארט זיין א לאך ער זאל קענען אריינשפרינגען אין וואסער. דאס קינד איז א סיריעס מענטל קעיס, נאר אזוי ווי איך האב שוין אמאל מסביר געווען ביי אונז אז מ'דארף א סייקאלעדזשיסט רעדט מען זיך אויס אין מקווה, און מ'דארף א סייקייעטריסט גייט מען צו א סייקאלעדזשיסט, נאר אז מ'דארף א משוגעים הויז דעמאלטס גייט מען צו א סייקייעטריסט, סאו בעסיקלי איך טריי יעדן מסביר צו זיין אז מ'דארף. ההכרח לא יגונה, אז ער איז משוגע זאל מען אים טראגען אין א משוגעים הויז, און אז ער דארף האבן סיריעס העלפ זאל מען אים געבן סיריעס העלפ, באט וואטש אים, לייג אים ארויף א פין מען זאל אים קענען אייביג מאניטערן ווי ער איז, ניין ער וועט נישט קענען טוהן די מעדזשיק ווארד שידוכים, סאו. סקרוד אפ די קאמיוניטי. סאו דאס האב איך געהערט זאגן פון א קרוב משפחה. דער מענטש ברויך סיריעס העלפ, דאס יינגל דארף סיריעס העלפ, לאט מען אים ער זאל זיך דרייען אין די גאס? מען לאט אים אליין גיין אין א מקווה און אין א שול? שעים אן דעם טאטן און שעים אן די מאמע. און נאכדעם איז דא דער אנדערער, דער קאזין זיינער דארטן פון בארא פארק, לויפט ער נאך פאר א איד, שרייט אים נאך, רעדטס נישט מיט אים, ער איז א מוסר, א גערישער, א גערישער גערישער אייניקל, דאנט ווארי, ער גייט דא קונה שביתה זיין מער צו שעפן. רבותי איי עם טרייאינג טו מעיק ענק עווער דעט יו שוד בי ווערי קערפול, קומט א חנוכה, איך האב ענק געזאגט חנוכה איז די בעסטע געלעגנהייט פאר פעדעפיילס, ווייל ס'איז נישט שבת, ס'איז נישט יום טוב, מ'קען נעמען א קינד אין א קאר אויכעט, ס'איז נאך א מזל אז ער האט אראפגעלייגט דאס קינד ביי סקוקולען, עס איז אויך געווען אן איידיע, מ'האט אים געקענט דערהארגענען ערגעץ וואו ווארפן אין עפעס א איך ווייס אין א אזוי ווי אויף די ברידזש האט מען אמאל איינעם געהארגעט א מיידל, עניוועי האטס א סעיף און א פרייליכן חנוכה.